און לאזעבניקן. אויך האט שאפירא באמערקט אז איך מייד אויס לאזעבניקן אפילו אין מינוטן פון באגעגענישן, און דאס זעלבע טוט לאזעבניק. שאפירא האט עטליכע מאל פרובירט אויסצוגעפונען ביי מיר די סיבה דערפון, אבער איך האב באשלאסן דערווייל נישט דערציילן אים. אויך, אויך סלאווע אזוי.

אויף דעם שיף-באראק, נישט מער ווי א וואך אן ערך, סלאווע וועט ארונטער אין איר דערפל, מיט טויזנט וויארסט נענטער פון מיר, וואו זשע וועט זי דעמאלט זיין? מיר וועלן זיך מער נישט זעהן, אפשר קיינמאל נישט, קיינמאל נישט מער, פארוואס קיינמאל נישט מער? פארוואס? די פארטיע ווארט אויפן אפיציר, און אט קומט ער, דער קאנוואי-עלטסטער רופט אויס,

פאלט אויף די קני פארן אפיצער, און עס חזר'ט זיך איבער די סצענע פון יערעמי'ס בוקן זיך מיטן קאפ ארויף און אראפ, באטשושקא, וואשע בלאגאראדיע, דערציילט נישט דעם גובערנאטאר, דערציילט נישט! פארוואס נישט דערציילן? האסט דאך געוואלט באגיין אזא פארברעכן, אנטלויפן! צי האסטו נישט געוואלט אנטלויפן? אבער איך בין דאך נישט אנטלאפן, וואשע בלאגאראדיע, מען האט דאך מיך געכאפט!

קווענקלט זיך, אים איז עפעס פיל איך נישט באקוועם, ער זאגט צו מיר. וואס, איר האט טאקע איבערגעריסן איינער מיטן צווייטן אז איר רעדט אפילו נישט צווישן זיך? איך בעט אייך שאפירא, פארשט מיך נישט איצט וועגן דעם, אויב אייך איז נישט באקוועם, בלייבט אינעווייניג און געפינט אן ארט נעבן לאזעבניקן, ס'איז דא ארט זע איך, איך וועל אויף אייך קיין פאראיבל נישט האבן. אבער פארט, וואס איז אזוינס פארגעקומען צווישן אייך?

שאַפּיראָ קווענקלט זיך נאָך אַ ביסל, אָבער באַשליסט דערנאָך צו גיין מיט מיר און מיט די אַלע, וואָס ווילן מאַכן זייער געלעגער דרויסן. דער הויף איז אַ גרויסער, אַ לאַנגער, באַדעקט מיט גראָז, האַלב גרין, האַלב געל פֿאַרדאַרט, אַרום און אַרום אַ הויכער צאַם פֿון מאַסיווע

ער שפּאַנט אַרום מיט געלאַסענע טריט בײַם צאַם מיט זײַן ביקס אויפֿן אַקסל. אַז ער דערזעט אונדז, צעשמייכלט ער זיך, וואַרעם, פֿרײַנטלעך, און גיט אַפֿילו אַ מאַך צו אונדז גוט-ברידעריש מיט דער האַנט. דער גרעסטער טייל הויף איז שוין פֿאַרלייגט מיט מענטשן, אָבער ס'איז נישט ענג, דאָ גענוג ליידיק אָרט צווישן איינעם און צווייטן, אַזוי לאַנג נישט געפֿילט קיין גערוימקייט אַרום זיך,

איך וויל טייטשן אז דאס וואס איר האט געזאגט וועגן מענטשן אז אפילו ווען ער איז פארהאן איז ער נישט פארהאן, האט איר געמיינט סלאווען. וואס איז מיט אייך באריס? וואס רעדט איר? איר טוט דאך מיר וויי מיט אזוינע רייד. פארגיט מיר, אויב וויי טון טו איך וויי נאר זיך אליין.

איך האב שוין אפאר מאל זאג איך פרובירט צוגיין צו אים, געוואלט נעמען רעדן צו אים, מאכט ער גראד דעמאלט צו די אויגן און ליגט ווי אין א פארטראגענער וועלט. א מאדנע אלטינקער, אז ער איז א קראנקער דאס איז קלאר, ער איז בלאס, הוסט אפט, און כאפט זיך אלע וויילע ביים הארץ, ווייסט איר ווער ער איז? אין צו פוס מארש איבער די סטעפעס איז ער נישט געגאנגען מיט אונז, זאגט יעפימאוו, ער איז שטענדיג געזעסן אויף א פור. איז דאך קלאר אז ער איז א קראנקער, און אז ער איז א טשודאק, דאס ווייס איך, חבר'ט זיך מיט קיינעם נישט, נישט מיט די פאליטישע, נישט מיט די קרימינעלע. אבער אליין איז ער א פאליטישער? איר דארפט דאך וויסן. פארוואס דארף איך וויסן אז ער האלט זיך אין א זייט פון אלעמען און איז א שווייגער? ווי א סטאראסטע האב איך אים שוין עטליכע מאל געפרעגט צו וויל ער אז איך זאל עפעס פועל'ן פאר אים ביים קאנוואי עלטסטן און אויך ביים פעלדשער וואס שווימט מיט אונז, ענטפערט ער קורץ, א דאנק, איך דארף גארנישט. אגב,

וויקטאר קאָרסאַקאָוו כאַפּט אויף מיין באַמערקונג, שפּרינגט אויף און זאָגט, ס'איז נישט אמת. איך ווער דענערווירט פון גלאַט פּוסטע רייד, אָבער נאָך אַן אמת'ס וואָרט בענק איך, בענק איך. מיר האָבן דאָך צווישן זיך נאָך גאָרנישט גערעדט, זאָג איך, נישט געשמועסט. ערשט באַקענט זיך, טאָ וואָס זענט איר אַזוי אויפגערעגט? אומדערוואַרט כאַפּט מיך קאָרסאַקאָוו אָן ביי אַ האַנט,

זיי האבן טאקע נישט וואס צו היטן, דער שיף באראק שווימט זיך אין זיין זיכערקייט, שווימט פון זיך אליין איבער דעם סאמע מיטן פון דער לענע. איך היט אפ א פאסיגע מינוט ווען ארום דעם ליגענדיגן אויסטערלישן אלטינקן מיט די בלויע קינדערישע אויגן איז קיינער נישט פארהאן, איך גיי צו צו זיין נארע, שטעל זיך נעבן אים, דאסמאל קערט ער נישט אפ זיינע אויגן פון מיר,

ער חזר'ט איבער דאס ווארט אלץ עטליכע מאל, אז איך זע אייך די גאנצע צייט ליגן אפגעזונדערט פון אלעמען, און איר זענט אזוי שטיל, איר רעדט נישט צו קיינעם, איך האב שוין עטליכע מאל געוואלט צוגיין צו אייך, פארוואס זשע ביסטו צוריק אוועקגעגאנגען זוהן, האסט קיין פאראיבל נישט אז איך ריף דיך זוהן? אדרבה זאג איך, אדרבה, און איר האט דאך אויך נישט קיין פאראיבל וואס איך ריף אייך זיידע? נו געוויס נישט, א מענטש

קיין זאך, אויף אלץ איז דא השגחה. יא, און וואס מיינסטו מיט דעם וואס דו זאגסט אזא איד ווי איך? וואס איז דען דא אין מיר עפעס אנדערש ווי אין יעדן איד? יא זיידע, ס'איז דא אין אייך עפעס אנדערש, ווערט נישט בייז וואס איך זאג עס. ניין, רעד נישט אזוי, מען טאר אזוינס נישט זאגן. און פארלאנגען עפעס מער וויפיל עס קומט דיר טאר מען אויך נישט, כאטש איין זאך

בעסער רוף מיך אליהו דאבין. ווען איך בין געווען א קינד בין איך איינמאל שטארק קראנק געווארן, האט מען מיר צו מיין נאמען אליהו נאך צוגעגעבן א נאמען חיים, עס זאל מיר זיין צום לעבן. דער נאמען אליהו גיט מיך א ציפ ביים הארצן, איך נעם אן דעם אלטן פאר די האנט.

עס גייט מיר יא אין לעבן, זאג איך, איר זענט געווען דעמאלט אינעם טאמבאראק מיט אונז אלעמען? צו איר זענט נישט געווען? אוודאי בין איך געווען, ווי דען אנדערש? אבער איך פארשטיי דיך נישט, כאפסט פלוצלינג א מענטשן און פרעגסט אים אזא מאדנע פראגע, צו האט דיר דער מענטש אוועקגעגעבן זיין לעצט העמד? פארוואס אבער ענטפערט איר מיר נישט אויף מיין פראגע? דער אלטער שטעלט אן אויף מיר

איך וואלט בעדארפט רעדן מיט די חברים וואס באפרייען זיך צוזאמען מיט אים אז זיי זאלן אכטונג געבן אויף אים. איך האב עס שוין געטוען און די חברים ווייסן עס אליין. אגב, וואס איז דא שייך אכטונג געבן? יעדער אין זיך ליגט באהאלטן און פארבארגן. יא, איר זייט גערעכט זאג איך און זינק אריין אין א שווייגעניש. דער אָװנט פֿאַלט צו הײַנט פֿריִער װי אַלע מאָל, װײַל די כמאַרעס האָבן אײַנגעשלונגען די זון מיט שעהן פֿאַר דער צײַט. די כמאַרעס נעמען דריקן אױף אונדזער אַלעמענס געמיט, מיר זאָלן זיך אַװעקלײגן און ליגן אײַנגעלײגט, פֿאַרטײַעט אין זיך אַלײן. די טומלדיקײט פֿון די מערסטע גיט מיט אײן מאָל אַ פֿאַל אַרונטער און זינקט אַרײַן אין די ברײטע ברעטער-שפּאַלטן פֿונעם דיל און פֿון די שפּאַלטן

שוין איבער צוויי וואכן אז מיר זענען צוזאמען אין וועג, און אפשר איז ער אויך געווען מיט מיר נאך פריער, סיי אין אירקוטסקער טורמע און סיי אין אלעקסאנדראווסקער, און קיינמאל איז מיין אויג נישט געפאלן אויף אים, און אט מיטאמאל נעמט ער און טרייסלט מיך אויף, און ווען? ווען ער ליגט א קראנקער, א צוזאמענגעפאלענער, און שוועבט

אין שיף באַראַק איז שוין נאַכט. אַ פֿאַררויכערט לאַמטערנדל הענגט אויף אַ קייטל, וויגט זיך אין אַלע זײַטן און וואַרפֿט שאָטנס איבער אונדזערע קעפּ. איך זעץ זיך אויף, באַקוק אַלע פּנימער אַרום און איך זע זיי נישט קלאָר. זיי שנײַדן זיך אַרײַן אין די שאָטנס, זיי ווערן אַ טייל פֿון זיי און זיי וויגן זיך צוזאַמען מיט זיי.

ביסט גרייט שוין אים מוחל צו זיין, לויפט מיר דורך א בליץ שנעל אין מח, ניין, נישט שוין, און אויב מוחל זיין דארף עס פריער סלאווע טון, זי פריער פון מיר, דער גאנצער עולם ליגט א שווייגנדיגער ארומגעוויקלט מיט די שאטנס פון לאמטערנדל, צו דעם נאכט האבן שוין אלע אויף זיך די כאלאטן, טייל מאכן פונעם כאלאט א צודעק, טייל טוען אן דעם גאנצן כאלאט אויף זיך,

זיי סטארען זיך נישט צו רעדן הויך, זיי פארדעמפן זייער קולות כדי די וועכטערס זאלן זיי נישט דערהערן, פון צייט צו צייט גיבן זיך זייער קולות א ריס ארויף, ברעכן אויס אפילו אין א געלערעם מיט מיטן שטענדיגן טראדיציאנעל קרימינעלן לעסטערונגס נוסח, אבער זיי פארכאפן קונציג דעם געלערעם אויסברוך אויף צוריק, פארשלינגען אים דורכן האלז אין זיך אריין, ביז.

אויף וואס שפילט ער ווען זיין גאנץ פארמעגן באשטייט פון צען קאפיקעס א טאג שפייזגעלט און דורכן טאג גיט ער זיין שפייזגעלט אויס? אזא פראגע איז נישט שייך צו פרעגן, ער קען זיך לאזן הינגערן און אפשפארן עטליכע קאפיקעס, און אויב נישט קען ער שפילן אויפן חשבון פונעם מארגנדיגן שפייזגעלט. סוף פון קאסעט צען, המשך אויף קאסעט עלף.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.